בעזרת השם יתברך מסכת שקלים דף י"ט, מיר הייבן אן די נייע פרק ביי די משנה, הלכה א', זאגט די הייליגע משנה, מיר האבן געזען אין די פריערדיגע משנה אז ס'איז געווען דרייצן שופרות אין בית המקדש וואס מ'האט אריינגעלייגט דארט געלטער, און ממילא זאגט דא די משנה אזוי, מעות שנמצאו בין השקלים לנדבה, טאמער מ'האט געטראפן געלט אויף דער ערד צווישן צוויי שופרות און מ'ווייסט נישט פון וועלכע ס'איז ארויסגעפאלן, וועלכע צוויי שופרות, די שופר וואס שטייט אויף דעם שקלים, מ'וועט שוין זען צו דאס איז תקלין חדתין צו תקלין עתיקין, על כל פנים צווישן די שופר מיט די שופר פון נדבה מען האט געזען ס'זענען זעקס שופרות פון נדבה און מען האט געטראפן געלט צווישן די צוויי שופרות איז אזוי קרוב לשקלים יפלו לשקלים לנדבה יפלו לנדבה קודם זאגט די משנה אז טאמער די געלט איז נענטער צו איין שופר אדער צו די שקלים אדער צו די נדבה גייט די געלט אריין אהין פארוואס ווייל אזא דין איז דא מען לערנט עס ארויס פון עגלה ערופה ווען מען טרעפט א טויטע מעסט מען צו וועלכע שטאט ער איז נענטער זעהט מען אז צו ווי ס'איז נענטער איז מען תולה אז ס'קומט טאקע פון דארט וואס איז אבער טאמער מחצה למחצה ס'פונקט צווישן די צוויי שופרות, נישט נענטער צו דער און נישט נענטער צו דער, איז די דין איז יפלו לנדבה, נעמט מען די געלט און מ'לייגט עס אריין אין די שופר פון נדבה, פארוואס ווייל דאס איז מער חומרה'דיג, מ'גייט לחומרא, וואס איז די גרעסערע חומרא דא, עמיר זען אין די גמרא, זאגט די משנה ווייטער, בין עצים ללבונה, טאמער מ'טרעפט געלטער צווישן די שופר וואס שטייט אויף דעם עצים וואס דאס גייט פאר העלצער פאר די מזבח, און די שופר וואס שטייט אויף דעם לבונה וואס דאס איז פאר קרבנות לבונה, איז אזוי ווייטער די דין, קרוב לעצים יפלו לעצים ללבונה יפלו ללבונה, טאמער ס'איז נענטער צו איינס פון די צוויי, איז גייט עס אוודאי צו דער וואס איז נענטער אהין, אבער מחצה למחצה יפלו ללבונה, טאמער ס'איז פונקט צווישן די צוויי, גייט אוודאי די געלט פאר לבונה, פארוואס? ווייל לבונה איז מער חומרה'דיג פון עצים, עצים איז נאר מכשירי קרבן, א לבונה איז א קרבן אליין,

טאמער ס'איז פונקט אינצווישן די צוויי, גייט די געלט לגוזלי עולה, פארוואס? ווייל דאס איז מער חומרה'דיג, א עולה איז מער חומרה'דיג ווי א חטאת, און אין די קאסע פון קינים ליגט דארט אויך חטאות, א עולה פארברענט מען דאך אינגאנצן, ס'איז א העכערע קרבן, און ממילא גייט די געלט לעולה. זאגט די משנה ווייטער, בין חולין למעשה שני, דאס רעדט זיך נישט אין בית המקדש, נאר איינער אינדערהיים האט צוויי קאסעס, צוויי פישקעס,

טאמער ס'איז נענטער צו איינע פון די צוויי פישקעס גייט עס צו יענע פישקע אפילו להקל, פארוואס ווייל דעמאלטס זאגט מען אז אוודאי קומט עס פון דארט, אבער מחצה למחצה, טאמער ס'איז פונקט אינצווישן צוויי, איז דעמאלטס זאגט מען להחמיר, איז מען מחמיר מען לייגט אריין די געלט דארט וואו ס'איז א גרעסערע חומרא. זאגט די הייליגע גמרא, לא הוצרכה דלא, די משנה וואלט נישט געדארפט זאגן נאר וואס, בין שקלים לקינים, ס'טייטש פארוואס זאגט די משנה אז טאמער מען טרעפט געלט צווישן די פישקע פון שקלים און די פישקע פון נדבה, גייט אריין די געלט לנדבה, ווי געווען א פושקע פון שקלים לעבן א פושקע פון נדבה, די פושקעס פון שקלים, די תקלין חדתין און די תקלין עתיקין, ביידע די פושקעס, זענען געווען די ערשטע צוויי פושקעס, מה שאין כן די פושקעס פון נדבה האט מען געזען געווען די לעצטע זעקס פושקעס, און במילא זענען זיי בכלל נישט געווען איינס לעבן צווייטן, נאר וואס דען זאגט די גמרא, די משנה וואלט געדארפט זאגן אז טאמער מען טרעפט געלט צווישן די צווייטע פושקע מיט די דריטע פושקע, וואס טייטש צווישן די פישקע פון שקלים וואס דאס די תקלין עתיקין די צווייטע פישקע און די פישקע פון קינין וואס דאס די דריטע פישקע דעמאלטס וואס די דין ווי גייט די געלט ווי קומט אריין א ציור אז די שקלים זאל זיין לעבן נדבה ענפערט די גמרא ר' אבון בשם ר' פנחס ענפערט כמין בוכלייר היו עשויין בוכלייר דאס איז א צירונג א רינדעכיגע צירונג ס'טייטש די פישקעס זענען געווען אין א רינגל ארום און ארום קומט אויס אז די ערשטע פושקע מיט די לעצטע פושקע זענען געווען איינס לעבן צווייטן, און די ערשטע פושקע געווען די פושקע פון תקלין חדתין, די לעצטע פושקע געווען די פושקע פון נדבה, איינע פון די זעקס פושקעס פון נדבה, און אויף דעם רעדט טאקע די משנה. זאגט די הייליגע גמרא מ'האבן געזען אין די משנה, מחצה למחצה יפלו לנדבה, אז טאקע טאמער מ'טרעפט געלט צווישן די צוויי פושקעס, די פושקע פון תקלין חדתין און די פושקע פון נדבה, גייט אריין די געלט אין נדבה, פרעגט די גמרא, לא צורכא דלא, מחצה למחצה יפלו לשקלים, ס'טייטש די משנה וואלט נישט געדארפט זאגן נאר וואס אז די געלט גייט אריין אין שקלים, נישט לנדבה, פארוואס? ווייל די געלטער פון שקלים, דאס איז קרבנות חובה, דאס איז קרבנות ציבור, מה שאין כן די געלטער פון נדבה, ברענגט מען נישט קרבנות ציבור, ס'איז נישט קביעות'דיגע קרבנות ס'איז קיץ המזבח, און וואס עפעס איז קרבנות נדבה מער חומרה'דיג פון די קרבנות וואס מען קויפט מיט די תקלין חדתין, ענטפערט די גמרא, אית דבעי מימר, שמא יפלו לשיורי הלשכה. איין תירוץ ס'טייטש ס'איז דא וואס ווילן ענטפערן אז די סיבה איז ווייל די תקלין חדתין טאמער ס'ווערט אלט וואס טייטש ווען מ'ענדיגט מתרים זיין די גאנצע געלט וואס בלייבט איבער גייט דאך צו שיורי הלשכה שיורי הלשכה האמיר דאך געזען נוצט מען צו פארעכטן די שטאט מיט אנדערע מיני זאכן ס'גייט בכלל נישט פאר קרבנות דערפאר איז ענדערש אריינצולייגן די געלט אין די קאסעס פון נדבה וואס דארט וועט עס זיכער אנקומען צו א קרבן אית דבעי מימר אנדערע האבן געוואלט ענטפערן אז מחצה למחצה כמי שמת אז טאמער מ'טרעפט געלט פונקט צווישן די צוויי איז עס כאילו דער מענטש איז געשטארבן וואס טייטש, דער דין איז אזוי ווי מ'וועט שוין זען, אז א מענטש וואס האט שוקל געווען א שקל, האט שוין מפריש געווען א שקל און שפעטער איז ער געשטארבן, גייט די געלט לנדבה, און ממילא די געלט וואס מ'טרעפט דא איז אויך כאילו דער מענטש איז געשטארבן, ווייל מ'ווייסט דאך נישט וועמענס ס'איז, און פאר דעם גייט עס טאקע לנדבה. און דא זאגט די גמרא, אמר רב יסא, רב יסא האט געזאגט, עד דאנא תמן, ווי לאנג איך בין געווען אין בבל, שמעית קל רב יהודה שאיל לשמואל, האב איך געהערט ווי רב יהודה פרעגט פאר שמואל, הפריש שקלו ומת, וואס איז דער דין, טאמער איינער האט מפריש געווען א שקל און געשטארבן, אמר ליה, האט ער געענטפערט יפלו לנדבה, ס'גייט לנדבה, און דערפאר דא אויך די געלט וואס מען טרעפט דא אינצווישן גייט אין נדבה, זאגט די גמרא נאך א זאך וואס ער האט דארט געהערט וואס רבי יסא האט דארט געהערט אין בבל, אז עשירית האיפה שלו, וואס טייטש דער כהן גדול וואס האט מפריש געווען געלט אויף עשירית האיפה וואס ער דארף מקריב זיין יעדן טאג און עס איז איבערגעבליבן געלט, וואס געשענט מיט דעם מותר עשירית האיפה, האט ער אים דארט געענטפערט אז טאקע מחלוקת רבי יוחנן אמר יוליכם לים המלח, אז מען דארף עס ארויסווארפן ווייל ס'איז אסור בהנאה און רבי אלעזר אמר יפלו לנדבה אז עס גייט אויך לנדבה, זאגט יעצט די גמרא, מען האט געזען אין די משנה אז טאמער מען טרעפט געלט צווישן די קאסע פון קינין און די קאסע פון גוזלי עולה, גייט די געלט פאר א עולה פארוואס ווייל עולה איז חשובער א עולה פארברענט מען אינגאנצן און דערפאר גייט די געלט לעולה פרעגט אבער די גמרא וקשיא ויש חטאת קריבה עולה ס'טייטש קען מען דען מקריב זיין א חטאת פאר א עולה דהיינו פשט אזוי טאמער טאקע ס'איז נענטער צו איינע פון די צוויי פישקעס זאגט מען טאקע אז ס'קומט פון דארט אבער דא איז דאך עס א ספק איז וואס זאגסטו מיר ס'איז א חומרא אז מ'עט עס נוצן פאר א עולה ס'איז נישט קיין חומרא, ווייל קען זיין דער געלט קומט טאקע פון די קרבנות חובה, און ס'איז בעצם געלט פון א חטאת, און מען קען נישט נוצן געלט פון א חטאת און קויפן מיט דעם א עולה. ענטפערט די גמרא, ר' חזקיה בשם ר' שמעון בן לקיש ענטפערט, תנאי בית דין הוא על המותרות שיקרבו עולות, ס'איז טאקע דא א תנאי בית דין, בית דין האט געמאכט א תנאי אז אלע מותרות פון חטאות זאל מען טאקע קענען נוצן לעתיד אויף עולות, און דערפאר קען מען דאס טון. פרעגט אבער די גמרא, האשה הזאת, במה היא מתכפרת? ס'טייטש ווי נישט ווי, קען זיין ס'דא א צד אז דער געלט קומט פון א פרוי, וואס די פרוי דארף ברענגען אירע קרבנות, און ממילא טאמער על הצד, ס'איז דאך א ספק על הצד אז דאס באלאנגט פאר א פרוי, וויאזוי די פרוי האבן איר כפרה? ענטפערט די גמרא, אמר רבי יצחק, תנאי בית דין הוא, המספק את הקינין, הוא מספק את הפסולות. וואס טייטש אויף דעם איז דא א צווייטע פאטענט, מ'וועט זעהן אין די משנה אין דף כ אז רבי יוסי האלט אז בית דין האט געמאכט א תנאי מיט די מענטש וואס האט פארקויפט קינים פארן בית המקדש, ס'טייטש די געלט האט מען דאך גענוצט צו קויפן קינים, איז דער מספק, דער וואס פלעגט פארקויפן די קינים פון בית המקדש, פלעגט דארפן געבן איבעריגע קינים טאקע ביי אזא ציור, אז טאמער עס איז געווען עפעס א איינע פון די קינים איז פסול געווארן, אדער טאקע לאמיר זאגן דא, מען האט געטראפן געלט וואס איז דא א צד אפשר קומט עס טאקע פון די קיני חובה, דארף ער צושטעלן א קן פאר די פרוי, און במילא, טאקע דער מענטש געבט א איבריגע קן, און מען איז עס מקריב, על תנאי אז טאמער עס קומט טאקע פון יענעם קאסע, זאל עס זיין א כפרה פאר די פרוי. זאגט יעצט די גמרא, לא צרכא דלא, בין גוזלי עולה לעצים ללבונה לזהב לכפורת, וואס טייטשט די משנה האט דא אויסגעלאזט געוויסע ציורים, די משנה האט טאקע געזאגט וואס איז די דין טאמער מען טרעפט געלט צווישן די תקלין חדתין מיט די נדבה, טאמער מען טרעפט געלט צווישן די קינים מיט די גוזלי עולה, צווישן די עצים מיט די לבונה, אבער ס'איז דא נאך אסאך ציורים, וואס איז טאמער מען טרעפט געלט צווישן גוזלי עולה מיט עצים, וואס איז טאמער מען טרעפט געלט צווישן לבונה און די זהב לכפורת, די זהב לכפורת איז דאך געווען סתם גאלד וואס מען האט מנדב געווען אין בית המקדש, וואס געשען דארט מיט די געלט טאמער ס'איז פונקט אינצווישן, ווי גייט עס אריין וועלכע איז מער חומרה'דיג? ענטפערט די גמרא, ותניתה בסופה, טאקע פאר דעם פירט די משנה אויס, זה הכלל, הולכין אחר הקרוב, מחצה למחצה להחמיר, אז מען גייט אלעמאל אין חומרא, און ווי די ראשונים זענען מסביר, אז פון די פאר דינים וואס די משנה האט אויסגערעכנט, ווייסט מען שוין אליין אויסצופסק'ענען אלע דינים ביי אלע אנדערע ציורים, וואס טייטש אזוי? די ערשטע דין וואס די משנה האט געזאגט טאמער מען טרעפט געלט צווישן די תקלין חדתין מיט די נדבה מיט די שופרות פון נדבה, דאס טאקע קומט אונז לאזן הערן די חידוש אז די שופרות זענען געווען א רינגל אזוי ווי מען האט פריערט געזען. ווייטער די נעקסטע דין וואס מען האט געזען אין די משנה אז טאמער מען טרעפט געלט צווישן עצים און לבונה גייט די געלט פאר לבונה, איז טאקע צו קומען לאזן הערן די חידוש אז לבונה איז חשוב'ער פון עצים ווייל לבונה אליינס איז א קרבן עצים איז נאר מכשירי קרבן. און די דריטע דין פון די משנה אז מען טרעפט געלט צווישן קינים און גוזלי עולה גייט די געלט לגוזלי עולה איז טאקע צו לאזן הערן די חידוש וואס מען האט יעצט געזען אז בית דין האט געמאכט א תנאי אז המספק את הקינין הוא מספק את הפסולות אז די געלט גייט טאקע לעולה און איינער דארף צושטעלן א חטאת פאר די פרוי טאמער על הצד אז זי האט פארלוירן א חטאת און במילא מיט די כללים קען מען שוין וויסן אלע אנדערע דינים ס'טייטש אזוי טאמער מען טרעפט געלט צווישן די תקלין חדתין און די תקלין עתיקין פארשטייט זיך גייט דאס געלט פאר די תקלין חדתין ווייל די תקלין חדתין גייט דאך אויף קרבנות די תקלין עתיקין גייט אויף אנדערע זאכן אויך. יעצט טאמער מ'טרעפט געלט צווישן די תקלין עתיקין מיט די קינין, איז פארשטייט זיך די געלט גייט פאר די קינין ווייל קינין איז א קרבן און תקלין עתיקין גייט צו פאררעכטן ירושלים. טאמער מ'טרעפט געלט צווישן גוזלי עולה מיט עצים, איז ווייטער פארשטייט זיך ס'גייט לגוזלי עולה ווייל גוזלי עולה זענען קרבנות און עצים איז נאר מכשירי קרבן. טאמער מ'טרעפט געלט צווישן די לבונה און די זהב לכפורת, גייט די געלט פאר לבונה ווייל לבונה איז א קרבן און זהב לכפורת איז נישט קיין קרבן. טאמער מ'טרעפט געלט צווישן די זהב לכפורת און די קרבנות נדבה, איז גייט עס פארשטייט זיך אויך לנדבה, ווייל נדבה איז א קרבן ס'איז קיץ המזבח, און די זהב לכפורת נישט. זאגט די הייליגע משנה ווייטער הלכה ב' מעות שנמצאו לפני סוחרי בהמה, טאמער מ'האט געטראפן געלט פאר א סוחרי בהמה וואס טייטשט אין א מארק וואס מ'פארקויפט דארט בהמה פלייש, מ'האט געטראפן דארט געלט דא רעדט זיך אין ירושלים, איז די דין איז לעולם מעשר, איז די געלט בחזקה אז דאס איז מעשר שני געלט. פארוואס? ווייל די דרך איז געווען אז אלע אידן פון גאנץ ארץ ישראל וואס פלעגן האבן מעשר שני געלט פלעגן דאך ארויף גיין קיין ירושלים ווען מען האט עולה רגל געווען איז מען געגאנגען קיין ירושלים און מיט די געלט האט מען געקויפט קרבנות שלמים און מען האט עס געגעסן דאס פלעגט מען טון מיט מעשר שני געלט יעצט אידן האבן געהאט גאר אסאך מעשר שני געלט איז איבערגעבליבן אסאך פלעגט מען עס דארט איבערלאזן אין שטאט פאר ירושלימ'ע אידן מען האט זיי געגעבן די געלט מען האט עס אויפגעטוישט מען האט געמאכט אביסל ריווח מען האט עס איבערגעלאזט דארט פאר זיי און זיי האבן גענוצט די געלט א גאנץ יאר טאקע צו קויפן קרבנות שלמים מיט די געלט, און ממילא קומט אויס אז רוב געלט אין די מארק פון ירושלים איז געווען מעשר שני געלט, און דערפאר דא אויך אז מען טרעפט דארט געלט גייט די געלט אויף מעשר שני, מען דארף טאטש מען דארף זיך נוהג זיין מיט דעם בקדושת מעשר שני, יעצט בעצם איז נאך אלץ דא דא א ספק ווער זאגט אז דער קונה האט פארלוירן געלט דא, קען זיין א איד האט שוין געקויפט מיט דעם א שלמים און דער מוכר האט יעצט דערלייגט דאס געלט ער האט פארלוירן די געלט און ממילא קומט אויס אז ס'חולין, און אויף דעם זאגן שוין די ראשונים, טייל ווילן זאגן אז ס'איז טאקע נאר מספק, מספק פירט מען זיך מיט דעם קדושת מעשר שני, און טייל זאגן בוודאי, פארוואס? ווייל רוב מענטשן אין מארק זענען קונים נישט מוכרים, און דערפאר גייט מען לויט די קונים. זאגט אבער על כל פנים די משנה ווייטער, ובהר הבית, טאמער מ'טרעפט געלט אויפן הר הבית, נישט אין די מארק פון ירושלים נאר ממש אויפן הר הבית, איז די דין איז, חולין אז דאס געלט האט א דין פון חולין, פארוואס? ווייל רוב געלטער וואס דרייען זיך אויפן הר הבית איז חולינדיגע געלט, אין הכי נמי ס'דא א געוויסע תקופה אין יאר די צייט וואס מ'איז עולה רגל וואס דעמאלטס איז רוב געלט מעשר שני געלט, אבער רוב יאר דאך נישט די צייטן וואס מ'איז עולה רגל און דערפאר גייט מען מיטן רוב און מ'זאגט אז די געלט איז חולין דאס איז אנדערש ווי ביי די מארק וואס ביי די מארק האט מען דאך געשמועסט אז אלע מענטשן האבן איבערגעלאזט דאס געלט דארט אויף א גאנץ יאר וואס דארט איז טאקע רוב צייט פון יאר יא געווען מעשר שני געלט מה שאין כן אויף הר הבית אבער ובירושלים טאמער מען טרעפט געלט אין אנדערע פלעצער אין ירושלים, נישט אין די מארק פון פלייש און אויך נישט אויפן הר הבית, דעמאלטס איז אזוי, בשאר כל ימות השנה חולין, ובשעת הרגל הכל מעשר, משך דאס גאנצע יאר זאגט מען אז ס'איז חולין געלט פארוואס? ווייל פארוואס זאל עס זיין מעשר שני געלט? א מענטש האט פארלוירן געלט, מה שאין כן בשעת די שלש רגלים וואס מענטשן עולה רגל און רוב געלט אין ירושלים איז טאקע מעשר שני געלט, דעמאלטס דארף מען זיך נוהג זיין מיט די געלט בקדושת מעשר שני, יעצט וואס איז א חילוק בעצם צווישן ירושלים און דעם הר הבית, פארוואס ביים הר הבית גייט מען נאך רוב יאר וואס רוב יאר איז די געלט חולין דערפאר זאגט מען אלעמאל די געלט איז חולין, מה שאין כן ירושלים קוקט מען וועלכע צייט פון יאר דאס איז, איז די חילוק איז ווייל ירושלים פלעגט מען אויפקערן יעדע נאכט, און ממילא אז דו טרעפסט יעצט געלט אין די צייט פון שלש רגלים קען נישט זיין ס'ליגט דא פון נעכטן, פון צוויי וואכן צוריק, פון א חודש צוריק, ווייל מען קערט אויף דאס די גאסן מען קערט א גאנצע צייט אויף, מה שאין כן אויפן הר הבית וואס די הר הבית איז געווען שיף מען האט נישט געדארפט דארט אויפקערן, און ס'איז סתם אזוי נישט געווען אזוי שמוציג ווייל מען האט זיך געדארפט אפרייניגן די פיס פאר מען איז ארויף אויף דעם, דארט האט מען נישט אויפגעקערט, און דערפאר קוקט מען אויף רוב יאר און רוב יאר איז די געלט דארט חולין. זאגט אונז די משנה ווייטער, בשר שנמצא בעזרה, טאמער מען האט געטראפן פלייש אין די עזרה און מען ווייסט נישט פון וועלכע קרבן דאס איז, איז אזוי די דין. איברים, טאמער די פלייש וואס מען האט געטראפן איז צושניטן אויף איברים, אזוי ווי מען איז מקריב אן עולה, דאס טייטש אויף די נתחים, אויף די געהעריגע חלקים וואס מען איז נארמאל מקריב א קרבן עולה, איז די דין טאקע אז עולות, אז מען איז תולה אז די פלייש איז עולה'דיגע פלייש, מען פארברענט עס נישט אויפן מזבח ווי מ'וועט באלד זען, אבער מען איז תולה אז ס'איז פלייש פון א עולה. וחתיכות. טאמער אבער מען טרעפט אז ס'איז צופיצלטע פלייש ממש אויף קליינע שטיקלעך, דעמאלטס חטאות איז מען תולה אז די פלייש איז פלייש פון א קרבן חטאת, ווייל די חילוק צווישן א עולה און א חטאת, א עולה האט מען דאך מקטיר געווען אויפן מזבח, א חטאת האט מען געגעסן, איז א חטאת האבן די כהנים געגעסן אין די עזרה, האט מען דאך צופיצלט די פלייש מ'זאל עס קענען עסן געשמאק, און איז מען תולה טאקע די פלייש פון א חטאת. ובירושלים, טאמער מען טרעפט פלייש אין ירושלים, דעמאלטס איז די דין, סיי אייברים סיי חתיכות, איז אלעמאל די דין זבחי שלמים אז מ'איז תולה אז ס'קומט פון א שלמים, ווייל רוב פלייש וואס מ'פלעג עסן אין ירושלים איז טאקע געווען שלמים'דיגע פלייש אזוי ווי מ'האט פריערט געזען אז ס'איז געווען דארט אסאך מעשר שני געלט און מ'האט געקויפט מיט דעם שלמים'דיגע פלייש. זה וזה, אבער זאגט די משנה אז סיי לגבי די פלייש וואס מ'טרעפט אין די עזרה און סיי לגבי די פלייש וואס מ'טרעפט אין ירושלים, ס'הייסט ס'קען זיין ס'איז אן עולה, ס'קען זיין ס'איז א חטאת, ס'קען זיין ס'איז א שלמים, אבער וויסן זאלסטו זאגט די משנה קענסטו עס נישט עסן, און קענסט עס נישט מקטיר זיין, פארוואס? ווייל ס'דאך דא א חשש אז אפשר איז עס נותר, ס'קען טאקע זיין א עולה אבער קען זיין ס'איז עולה פון נעכטן, ס'קען זיין ס'איז א שלמים קען זיין ס'איז א שלמים פון צוויי דריי טעג צוריק, ס'קען זיין ס'איז א חטאת אבער קען זיין חטאת פון נעכטן, און ממילא וואס טוט מען מיט די פלייש? תעובר צורתו ויצא לבית השריפה, אז מ'דארף ווארטן א טאג, ס'טייטש זאל זיין זיכער נותר, ווייל קען זיין ס'איז נישט נותר, אז ס'איז נישט נותר טאר מען עס דאך נישט פארברענען, נאר מ'ווארט צו א טאג, און מען פארברענט עס, איי שטעלט זיך די קשיא, טאמער מען גייט עס סייוויסיי פארברענען, וואס א נפקא מינה וועלכע קרבן דאס איז, זענען די ראשונים מסביר ס'איז א גרויסע נפקא מינה לגבי די דין מעילה, מעילה איז נאר דא ביי עולה, ביי חטאת און ביי שלמים איז נישט דא קיין מעילה, דערפאר דארף מען וויסן אז טאמער איינער האט עס געגעסן בשוגג, צו איז חייב אלץ מעילה צו נישט. זאגט יעצט די משנה ווייטער, נמצא בגבולין, טאמער מען האט געטראפן פלייש אינדרויסן פון ירושלים איז די דין אזוי, אייברים, נבילות, טאמער מען האט געטראפן גרויסע אייברים נישט ממש קליינע פיצלעך זאגט מען אז אוודאי איז דאס געווען נבילה'דיגע פלייש און דערפאר האט עס דער בעל הבית נישט צוהאקט אויף קליינע שטיקלעך ווייל ער וויל עס געבן פאר א הונט אדער געבן פאר עפעס א גוי דארט און דערפאר איז עס האט עס א דין פון נבילה טאר מען דאס נישט עסן וחתיכות טאמער ס'איז ממש קליינע שטיקלעך, דעמאלטס מותרות מעג מען דאס עסן, פארוואס? ווייל א מענטש צושניידט נישט א פלייש אויף קליינע פיצלעך נאר טאמער מ'האלט ביים עסן, מילא זעכער איז דאס נישט קיין נבילה פלייש, דערפאר מעג מען דאס עסן, און ווי דער תקלין חדתין לייגט דא צו אז דא רעדט זיך ביי א שטאט וואס ס'איז נאר דא דארט אידן, און ממילא איז נישט דא דא א פראבלעם פון בשר שנתעלם מן העין, וואס מ'וועט זען די גמרא וואס דורכדעם אזא פלייש אז אזא פלייש טאר מען נישט עסן, זאגט אונז די משנה ווייטער, ובשעת הרגל, שהבשר מרובה אף אייברים מותרות, ס'טייטש בשעת הרגל וואס דא גאר אסאך פלייש, די מנהג איז געווען דעמאלטס צו עסן גאר אסאך פלייש די אלע קרבנות וואס איז געווען דארט, און מילא דעמאלטס האבן מענטשן נישט געהאט קיין צייט צו שניידן פלייש אויף קליינע פיצלעך, איז דעמאלטס טאמער מען טרעפט פלייש אפילו גרויסע אייברים מעג מען עס עסן און מען זאגט נישט אז ס'איז נבילה פלייש. זאגט די הייליגע גמרא, לא צורכה דלא בהר הבית קודש. וואס טייטש פארוואס זאגט די משנה אז ווען מען טרעפט געלט אויפן הר הבית איז זיכער אז דאס איז חולין? אפשר איז די געלט טאקע קודש פארוואס ווייל ס'דרייט זיך דארט אסאך קודש'דיגע געלט די געלט די גאנצע געלט פון תרומת הלשכה וואס מען קויפט זיך מיט דעם קרבנות דרייט זיך אויפן הר הבית ווייל די גזבר נעמט עס און ער גייט ער קויפט מיט דעם קרבנות איז אפשר דאס די געלט אפשר איז דאס הקדש געלט ענטפערט די גמרא ר' בא ר' חייא בשם ר' יוחנן חזקה שאין הכהן מוציא מן הלשכה מעות עד שהוא מחללן על הבהמה וואס טייטש די דרך איז טאקע געווען אז די מענטשן וואס פלעגן פארקויפן בהמות פאר הקדש פלעגן קומען ממש ביז צום טויער און מען האט זיי גראד איבערגעגעבן די געלט און גראד מחלל געווען די געלט זאל גראד ווערן חולין זאל נישט בלייבן הקדש איבעריגע מינוט און דערפאר טאקע איז נישטא קיין חשש אז די געלט דארט איז הקדש'דיגע געלט. זאגט די גמרא ווייטער, מיר האבן געזען אין די משנה, בשר שנמצא וכו', האבן מיר געזען אז טאמער מען טרעפט פלייש צו אין די עזרה צו אינדרויסן פון די עזרה אין ירושלים, איז ווענדט זיך וועלכע סארט פלייש דאס איז, ווי אזוי ס'איז געווען געשניטן, צו ס'איז א עולה, צו א חטאת, צו א שלמים, אבער דאס האט מען געזען אין די משנה אז ס'איז נישט קיין נפקא מינה וועלכע קרבן דאס איז, דאס איז זיכער אז מען טאר דאס נישט עסן, און מען טאר דאס אויך נישט מקטיר זיין, נאר וואס דען מען דארף ווארטן א נאכט, און די נעקסטע טאג פארברענט מען עס, זאגט די גמרא, רב אלעזר בשם רב הושעיא, היסח דעת טעון עיבור צורה, ס'טייטש אזוי, די גמרא אין פסחים ברענגט א מחלוקת אמוראים צווישן ר' יוחנן און ריש לקיש, וואס איז די פראבלעם פון היסח הדעת ביי קדשים, ס'טייטש איז דא א דין אז מען טאר נישט מסיח דעת זיין פון קדשים, מען דארף אלעמאל אויפפאסן אויף דעם און קוקן אויף דעם, און זעכער מאכן אז עס איז געשען גארנישט מיט דעם, און טאמער מען האט מסיח דעת געווען איז א פראבלעם מען טאר דאס נישט עסן, און וואס איז דער טעם דערפון, איז לויט ריש לקיש איז היסח הדעת א דין פאר זיך, וואס טייטש מען טאר נישט מסיח דעת זיין, און טאמער דו האסט מסיח דעת געווען איז דאס אליין א פראבלעם, די היסח הדעת אליין איז א פראבלעם, און ממילא נישט פשט איך בין חושש אפשר איז עס טמא געווארן בשעת האסט מסיח דעת געווען, ניין, די היסח הדעת אליין איז די פראבלעם מילא אפילו אליהו הנביא וועט קומען און זאגן קלאר אז די פלייש איז נישט טמא, עסן וועט מען דאס מער נישט טארן, אזוי האלט ריש לקיש, ר' יוחנן זאגט ניין, היסח הדעת לכשלעצמו איז נישט די פראבלעם, די פראבלעם איז אז אפשר איז עס טמא געווארן בשעת האסט נישט געקוקט אויף דעם בשעת האסט מסיח דעת געווען, און דערפאר טאקע טאמער אליהו הנביא וועט קומען און זאגן קלאר אז ס'איז נישט טמא, עט אוודאי נישט זיין דא די פראבלעם פון היסח הדעת, איז דאס זאגט דא ר' אלעזר בשם ר' אושי' כשיטת ר' יוחנן, אז טאמער איינער איז מסיח דעת פון קדשים, איז נישט פשט ס'איז א פראבלעם לכשלעצמו, נאר ס'איז א פראבלעם ווייל כ'בין חושש אז אפשר איז עס טמא געווארן, און דערפאר איז דא א נפקא מינא אז מ'דארף ווארטן א טאג פאר מ'פארברענט עס, ס'טייטש ווייל לויט ריש לקיש, ברגע וואס א מענטש איז מסיח דעת, איז דאס אליין א פראבלעם, קען מען עס גראד פארברענען, אבער לויט ר' יוחנן, אז ס'איז נאר א חשש, אפשר איז עס טמא געווארן, אויף א חשש קען מען עס נישט גראד פארברענען ווייל אפשר איז עס נישט טמא געווארן, דארף מען ווארטן אויף מארגן ס'זאל ווערן נותר און נאר נאכדעם עס פארברענען, דאס זאגט דא רב לעזר בשם רב הושעיא אז מען ווארט אויף מארגן דאס צו פארברענען, פארוואס? ווייל ס'איז נישט קיין פסול הגוף, ס'איז נישט לכשלעצמו א פראבלעם, נאר ס'איז א חשש טומאה, אמר רב הושעיא, זאגט רב הושעיא, מתניתא אמרה כן, תעובר צורתו ויצא לבית השריפה, אז טאקע פון אונזער משנה איז א ראיה אז אזוי איז די דין, ווייל מען האט דאך געזען אין די משנה אז די אלע פלייש דארט וואס מען האט געטראפן איז די דין מען דארף ווארטן אויף מארגן, און נאר נאכדעם דאס פארברענען. זאגט די גמרא אמר רבי יוסי, זאגט רבי יוסי, ויאות, וואס טייטש די טעם פון די משנה קען מען פארשטיין, דהיינו, רבי יוסי גייט דא מסביר זיין אז די טעם פארוואס מען ווארט אויף מארגן דאס צו פארברענען איז נישט בעצם אלס היסח הדעת, די היסח הדעת'דיגע פראבלעם נישט דאס איז די סיבה, ווייל היסח הדעת אליין איז פשט, אזוי ווי מען האט יעצט געלערנט כשיטת רבי יוחנן איז א ספק אפשר איז עס טמא געווארן צו נישט, די דין איז אז יעדע זאך וואס איז א ספק טומאה, טאמער ס'איז ברשות הרבים, מעג מען דאס עסן, מילא דאס אליין וואלט דא נישט געווען א פראבלעם, נאר די סיבה וואס מען דארף ווארטן אויף מארגן דאס צו פארברענען איז ווייל לאוכלו אין את יכול שמא נתקלקל צורתו, היינט טארסט עס נישט עסן ווייל אפשר דאס נותר, לפום כן צריך מימר תעובר צורתו ויצא לבית השריפה, ס'טייטש א נותר'דיגע פראבלעם, ס'איז נישט קיין היסח הדעת'דיגע פראבלעם, אזוי איז ר' יוסי מסביר פארוואס טאקע מען דארף ווארטן אויף מארגן, אבער פונדעסטוועגן, ווי די ראשונים זענען מסביר, איז די ראיה פון רבי הושעיא נאך אלץ א גוטע ראיה. פארוואס? ווייל טאמער מען לערנט ווי ריש לקיש אז היסח הדעת אליין איז שוין א פראבלעם, וואלט מען געדארפט אין די משנה אויך זאגן אז קענסט עס גראד פארברענען, נישט אלס נותר, נאר אלס היסח הדעת. און פון דעם וואס די משנה זאגט אז דארפסט ווארטן אויף מארגן דאס צו פארברענען, איז קודם כל זעט מען אז די משנה לערנט נישט ווי ריש לקיש נאר ווי רבי יוחנן. נאר דרך אגב, אפילו לויט רבי יוחנן בעצם וואלט מען עס געמעגט עסן ווייל ספק טומאה ברשות הרבים מעג מען דאך עסן, אבער חוץ פון דעם דא טאר מען נישט עסן, פארוואס ווייל ס'איז דא א אנדערע פראבלעם א פראבלעם פון נותר? זאגט די גמרא ווייטער, מ'האמיר געזעהן אין די משנה, נמצא בגבולין, אז טאמער מ'טרעפט פלייש בגבולין אינדרויסן פון ירושלים, איז טאמער ס'איז צושניטן אויף אייברים איז עס נבילה, און טאמער ס'איז צושניטן אויף קליינע שטיקלעך מעג מען דאס עסן. זאגט די גמרא, רב קריספא בשם ר' יוסי בר' חנינא זאגט אזוי, אייברים נבילות לוקין עליהן משום נבילה, ס'טייטש די דין וואס די משנה זאגט אז טאמער ס'איז גרויסע שטיקלעך איז עס נבילה, איז נישט ס'איז ספק נבילה, נאר ס'איז ממש נבילה און טאמער איינער עסט עס קריגט ער מלקות, וואס איז די ראיה? מתניתא אמרה כן, פון די משנה אליין איז מדויק אזוי, פארוואס ווייל די משנה האט געזאגט אברים נבילות וחתיכות מותרות, אז טאמער ס'איז גרויסע אברים גרויסע שטיקלעך איז עס זיכער נבילה, טאמער ס'איז קליינע שטיקלעך מעג מען עס עסן, מילא אז שטייט מותרות, חתיכות מותרות לא ממש, ווען שטייט מותרות וואס מיינט מותרות? מותרות מיינט מען מעג עס ממש עסן. ס'טייטש מיט תורת וודאי ס'איז זיכער נישט קיין פראבלעמאטישע פלייש, און ממילא אזוי ווי דאס איז זיכער, איז ודכוותה די זעלבע זאך אברים נבילות איז אויך זיכער נבילה, און לוקין עליהן משום נבילה, און טאקע טאמער איינער עסט עס קריגט ער מלקות. זאגט די גמרא, נאך א מימרא פון רב קריספא רב קריספא בשם רבי יוסי בר חנינא, אם היו מחרוזות מותרות, ס'טייטש טאמער די פלייש איז געשטריקט, מ'האט ארויף געלייגט אפילו גרויסע שטיקלעך פלייש וואס נארמאל זאגט מען ס'איז נבילה, טאמער ס'ליגט אויף א שטריק אריין געפאדעמט א שטריק דורך די אלע שטיקלעך פלייש, דעמאלטס מעג מען דאס עסן, ווייל די דרך איז אז מען שטריקט נישט דורך נבילה פלייש, און ממילא מעג מען דאס עסן, און ווי די תקלין חדתין איז מסביר אז די זעלבע זאך עט זיין ממש אינעם עזרה טאמער מען טרעפן פלייש וואס איז דורך געשטריקט, זאגט מען ס'איז זיכער חולנ'דיגע פלייש, און די סיבה וואס ס'איז אנגעקומען אין די עזרה איז ווייל מען האט געברענגט חולנ'דיגע פלייש ספעציעל אין די עזרה אז כהנים זאלן עס קענען עסן כדי זיי זאלן עסן די קדשים פלייש על השובע, און ממילא ביי אזא ציור וועט מען עס טאקע יא מעגן עסן און מ'וועט נישט זאגן אז דאס איז קדשים און מ'דארף ווארטן ס'זאל זיין נותר און עס פארברענען, נאר ביי אזא ציור וועט מען עס טאקע מעגן עסן. זאגט אונז די גמרא ווייטער. די גמרא ברענגט דא א באקאנטע ברייתא, זאגט די גמרא תשע חנויות מוכרות בשר נבילה, טאמער ס'דא ניין געשעפטן אין א שטאט וואס פארקויפן נבילה'דיגע פלייש, ואחת מוכרת בשר שחוטה, און נאר איין געשעפט פארקויפט כשר'ע פלייש, נתחלפו לו, איז טאמער איינער איז אריינגעגאנגען אין איינע פון די געשעפטן ער ווייסט נישט פון וועלכע געשעפט ער האט געקויפט חושש דארף ער חושש זיין אפשר האט ער געקויפט פון די נבילה'דיגע געשעפט וואס טייטש ס'איז נישט זיכער ס'איז נבילה ס'קען זיין ס'איז נבילה ס'קען אויך זיין ס'איז כשר מ'גייט נישט דא נאכן רוב פארוואס ווייל די דין איז כל קבוע כמחצה על מחצה די פלייש קומט פון א מקום קבוע פון א געשעפט א געשעפט הייסט א מקום קבוע און א יעדע זאך וואס קומט פון א מקום קבוע איז קוקט מען עס אן פיפציג פיפציג קען זיין ס'קומט פון א כשר'ע פלאץ קען זיין ס'קומט פון די טרייפענע פלאץ אפילו רוב איז טריפה און דערפאר איז מען חושש וואס טייטש א ספק נבילה. ולנמצאת, הולכין אחר הרוב. טאמער נישט פשט ער האט פארגעסן אין וועלכע געשעפט ער האט עס געקויפט, נאר מען האט געטראפן דארט אויפן גאס פון דעם שטאט א שטיקל פלייש, דעמאלטס איז עס נישט קבוע, נאר דעמאלטס גייט מען מיטן כלל פון כל דפריש מרובא פריש, אז מען גייט יא מיטן רוב, און אין אזא שטאט טאקע וואס רוב געשעפטן זענען טריפה, זענען נבילה, טאר מען נישט עסן די פלייש. די זעלבע זאך זאגט די ברייתא פארקערט, טאמער ס'זענען תשע חנויות מוכרות בשר שחוטה, ואחת מוכרת בשר נבילה, נתחלפו לו חושש, טאמער ניין זענען כשר'ע געשעפטן, און איינע איז א טרייפענע געשעפט א נבילה'דיגע געשעפט, און א איד האט געקויפט פון איינס פון זיי און ער געדענקט נישט פון וועלכע, איז כל קבוע כמחצה על מחצה טאר מען נישט עסן מען גייט נישט מיטן רוב, ולנמצאת טאמער מען טרעפט אויפן גאס, איז כל דפריש מרובא פריש ממילא הולכין אחר הרוב, גייט מען מיטן רוב, רוב דא זענען געשאכטענע פלייש טייטש רוב געשעפטן זענען כשר'ע געשעפטן, און ממילא וועט מען יא מעגן עסן דעם פלייש, אמר רבי יוחנן, זאגט דא רבי יוחנן א חידוש, הנמצא ביד נכרי כנמצא בפלטיא, וואס טייטשט טאמער מען טרעפט פלייש אין די האנט פון א גוי, איז כאילו מען האט עס געטראפן אויפן גאס, וואס טייטשט מען זאגט נישט ס'איז קבוע, און ממילא טאמער טאקע אין אזא שטאט וואס רוב געשעפטן זענען כשר'ע געשעפטן, עט מען מעגן עסן פון דעם פלייש, אפילו טאקע ס'ליגט אין האנט פון א גוי. זאגט די גמרא, אבער רב לוזער בי רב חגי הוה מסמיך ליה לרב מנא, אז רב לוזער בי רב חגי האט אונטערגעהאלטן רב מנא, וואס טייטשט רב מנא האט זיך אנגעלאנט אויף אים, חמא לחד ארמאי מקטע מן סוסיא ומפיק לברא, האבן זיי געזען א גוי שניידט פלייש פון א פערד און גייט ארויס אויפן גאס דאס צו פארקויפן, אמר ליה האט רבי אלעזר געזאגט צו רבי מנא, הדא היא דאמר רבי יוחנן, נמצא ביד נוכרי כנמצא בפלטיא, ווי קען רבי יוחנן זאגן אז מען טרעפט פלייש ביי א גוי מעג מען עס עסן ווייל ס'איז כאילו מ'האט עס געטראפן אויפן גאס, קען זיין דער גוי שניידט פון א פערד פלייש און פארקויפט טמא'נע פלייש, און במילא אוודאי דער דין נישט ווי רבי יוחנן אוודאי טאר מען דאס נישט עסן. אמר ליה, האט ר' מנא געזאגט צו ר' אלעזר האסט נישט פארשטאנען, כן אמר ר' יוסי רבי אזוי האט מיין רבי ר' יוסי מיר געזאגט אויף דאס ר' יוחנן האט געזאגט אז והן שראו אותו יוצא ממקולין של ישראל אז די דין וואס ר' יוחנן האט געזאגט אז ווען מען טרעפט פלייש אין די האנט פון א גוי אז מען מעג דאס עסן איז טאקע נאר ווען מען האט געזען אז דער גוי גייט ארויס פון א אידישע געשעפט און רוב מוכרים פון דעם שטאט זענען טאקע אידן איז ביי אזא ציור זאגט מען טאקע אז מען איז זיך סומך אז דאס איז כשר'ע פלייש און מען מעג דאס עסן אבער טאמער אוואדע מען זעט נישט ווי דער גוי גייט ארויס פון א אידישע געשעפט איז טאקע מען חושש אז אפשר האט ער געשניטן פלייש פון א פערד און אוודאי טאר מען דאס נישט עסן. זאגט די גמרא נאך א מעשה חד בר נש בציפורין אזל בעי מיזבן קופד מן טבחא, ס'איז געווען א איד אינעם שטאט ציפורי האט געוואלט קויפן פלייש פון עפעס א טבח פון עפעס א איינער וואס האט פארקויפט פלייש ולא יהב ליה יענער האט אים נישט געוואלט געבן פארוואס זיי האבן זיך פיינט געהאט איינער די אנדערע אמר ליה לחד רומאי איז דער איד וואס האט געוואלט קויפן איז ארויסגעגאנגען געטראפן א גוי אויפן גאס האט אים געזאגט גיי אריין אין געשעפט קויף פאר מיר פלייש ואייתי ליה און דער גוי האט אים טאקע געקויפט פלייש האט אים געברענגט אמר ליה לא נסבית על כרחיה איז דער איד נאכדעם וואס ער האט געקריגן די פלייש פונעם גוי איז ער צוריק אריין אין געשעפט און האט זיך גערייצט מיטן באלעבאס זעהסט איך האב דיר געצווינגען מיר צו פארקויפן קוק איך האב דיין פלייש איך האב געשיקט א גוי עס קויפן אמר ליה האט אים דער באלעבאס געזאגט ולאו בשר דנבילה יהבית ליה האסט זיך גארנישט פארדינט דער גוי וואס איז דא אריינגעקומען איך האב אים געגעבן נבילה פלייש ממילא טארסטו סייווי נישט עסן יעצט בעצם דער טבח דא דער מענטש האט פארקויפט פארן גוי די נבילה פלייש איז באגאנגען דא א עוולה פארוואס ווייל דא איז געווען א שטאט וואס די טבחים פון שטאט זענען אלע געווען אידן, דאס טייטש די מענטשן האבן גע'שחט'ן די פלייש זענען אלע געווען אידן, אבער זיי האבן שפעטער גענומען די פלייש וואס זיי האבן גע'שחט'ן און זיי האבן עס פארקויפט פאר געשעפטס לייט, דאס טייטש זיי האבן נישט פארקויפט די פלייש פארן ציבור, זיי האבן געגאנגען מיט די פלייש אין איטליז דארט אין בוטשער ווי מען האט פארקויפט די פלייש, און פארקויפט פאר אלע געשעפטן, יעצט די געשעפטן איז געווען אידישע געשעפטן, איז געווען גוי'אישע געשעפטן, אבער אין די שטאט האט מען געמעגט קויפן פלייש אפילו פון גוי'אישע געשעפטן, פארוואס ווייל די טבחים זענען אלע געווען אידן, נאר וואס דען, אין א טאג וואס האט זיך געמאכט אז איינער פון די טבחים האט געהאט א טריפה אדער א נבילה ביי זיך, איז האט מען אויסגערופן יענע טאג אין שטאט אז ס'דא דא נבילה מיט טריפות, טייטש דער איד האט עס געמעגט פארקויפן פאר א גוי, אבער מען האט אויסגערופן אין שטאט מען זאל אויפפאסן נישט צו גיין קויפן ביי גוים פלייש, און ממילא דא רעדט זיך ביי א טאג וואס מען האט דאס נישט אויסגערופן, קומט אויס דער טבח וואס זאגט אז די פלייש וואס כ'האב געהאט ביי מיר איז געווען נבילה פלייש, ס'איז נישט דא אזא זאך, ווייל טאמער דו האסט געהאט נבילה פלייש וואלסטו געדארפט אויסרופן, איז ממילא א עוולה דאס געווען, אבער פון דעס וועגן זאגט די גמרא רבי ירמיה בשם רבי חנינא האט געזאגט מעשה בא לפני רבי אז די מעשה איז געקומען פאר רבי ואמר רבי האט געזאגט לא כולא מן דין מיסר מקולין דציפורין וואס טייטש דער מענטש האט נישט בכח צו אסר'ן אלע פלייש פון ציפורי וואס טייטש אפילו טאקע ער האט מעיד געווען אויף זיך אז ער איז באגאנגען א עוולה און ער האט פארקויפט נבילה פלייש אן אויסרופן מיינט נישט אז מען טאר היינט נישט קויפן פלייש אין די שטאט ציפורי פון אים וועט מען טאקע נישט טארן קויפן אבער פון אלע אנדערע געשעפטן וואס האבן נישט געקויפט פון אים מעג מען אוודאי קויפן פארוואס ווייל ס'דא א חזקת כשרות אז אוואדי נארמאל פירט זיך יעדער איינער רוב טבחים פירן זיך אינעם שטאט יא אויסצוריפן ווען ס'מאכט זיך ביי זיי טרייף אדער נבילה און פארדעם מעג מען ווייטער יענע טאג קויפן אינעם שטאט פלייש אפילו פון גוים.